א גוטן ערב שבת קודש פרשת בראשית. יעצט קומט א לאנגער ווינטער, א ווינטער וואס מען דארף גארנישט ארבעטן, פארקערט מען טאר גארנישט ארבעטן פעלד ארבעט, ס'איז געווען א איד א גרויסער צדיק, ער האט געוואוינט אין ירושלים, און עס זעט אויס אז ער איז געווען זייער א פראקטישער מענטש אויכעט, ער איז געווען דער איידעם פון ר' הלל קאלאמייער, ער האט עולה געווען אויף ארץ ישראל, און אזוי ווי אלע אמעריקאנער אלע אויסלענדישע די יוראפעער וואס זיי קומען דארט אן האבן געזען וואסערא פעיק. פאוני פראוד ס'איז געווען מ'זאגט מ'זאל געבן די טאטע האט געגעבן געלט פאר די מוסד די מאמע האט געגעבן געלט פאר די ירושלימ'ער מוסדות מיין זיידע איז געווען פון די גרינדערס מיין זיידע איז געווען דער מהר"ם א"ש און דער הייליגער חתם סופר אבער היינט איז עס געווארן א גארנישט א ביזנעס א ביליאן דאלער ביזנעס מ'שנארט און מ'שנארט מ'געט נישט פאר קיינעם גארנישט דו געבסט שליסל געלט פאר א דירה און דו שטארבסט אדער דו מופסט ארויס האסטו מער נישט קיין סעי. און מען גייט שנארן געלט און ס'איז דא גבאים און מען גייט פאר דעם און פאר דעם, און איך האב אמאל שוין געזאגט וועגן דעם האט מען איינער געזאגט האסט נישט קיין מורא דער חתם סופר וועט דיך דערשטיקן, זאג איך אים אויב ער קען זאל ער קומען מיך דערשטיקן, ער קען נישט, מען לאזט אים נישט, יעצט זעט איר וואסערע א בלאף די גאנצע זאך איז, די גמרא זאגט, די פסוק זאגט, לא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלקיך, זאגט רש"י, אהובה היתה בימי האבות, דער אייבערשטער האט עס ליב געהאט בימי האבות, יעצט אז מען נוצט עס פאר עבודה זרה וויל עס נישט דער אייבערשטער, און די זעלבע איז סאטמער אויכעט, סאטמער איז אן עבודה. זרה, זיי הייסן סאטע מאריע נאכן יאשקע פאנדראק'ס מאמע, סעינט מערי, וועגן דעם האט עס אזא פנים, אז דער רבי איז געווען האט ער עס באשיינט, שוין, איז עס געווען א הייליגע זאך, היינט אז ער איז געשטארבן און מען נעמט אלע פראגראמען מיט אלע זנות האט מען דא עובר געווען, איז עס גארנישט מער ווי א גארנישט, א סענטא מאריע איז עס. יעצט דער איד האט געהייסן רבי עקיבא יוסף שלעזינגער, איך ווייס נישט וועלכע פון די ירושלימ'ער רבנים זיי האבן אויף אים געלייגט א חרם, אבער מען האט אים געלייגט א חרם בחייו, און ער ברענגט דארטן אז איבער צוואנציג יאר האט ער נישט געהאט קיין מנין ווי צו דאווענען. דו האסט געזען אזוי ווי נחום ראזנבערג, די חילוק איז נאר ער איז געווען א גאון עולם, האט ארויסגעגעבן שאלות און תשובות ספרים, און ער איז געווען א גאון עולם, נאר חכמי ירושלים ווער ס'האט נישט מיטגעהאלטן מיט זייערע בעלאוניס האט מען אים מרחק געווען, ער האט זיך אויסגעלאכט ער האט נישט געדארפט אנקומען צו חכמי ירושלים, ער איז אנגעקומען צו חכמי בני ברק, אה סתם א דזשאוק, ער האט זיך אויסגעלאכט, און אזוי האט געפירט זיך גאנץ ירושלים אלע יארן, ווער ס'האט נישט מיטגעהאלטן מיט זיי, אזוי ווי. סאטמאר האט זיך געפירט אלע יארן, סאטמאר רב אויך, און ווער ס'האט נישט מיטגעהאלטן מיט אים, וואו! איז געווען געפערליך, האט ער געקענט צוזאמרעדן אויף אים כל דבר אסור, און נאר מ'האט אים לייד געטון, געשיקט יענעם איבערבעטן. כ'געהאט א זכי' אז דעם יום טוב האב איך געטראפן, נאר א מעשה, א איד איז געקומען און ער האט געגעסן ביי רעבן אין די סוכה, און ער האט עפעס געזאגט עפעס וועגן חצות, אוי האט זיך די רבי גענומען איבער צו אים אין די ביינער, ער איז פון די חשוב'סטע אידן אין ירושלים, און די רבי האט אנגעהויבן יעדעס מאל, נו, עס איז ס'האט שוין א. שיעור ס'איז שוין חצות ס'איז שוין בקיצור דער איד זייער שלימ'ער איד האט נישט גענומען קיין בולשיט פונעם סאטמאר רב אויך נישט האט זיך אויפגעהויבן אינמיטן די סדר און איז אוועק אזוי ווי דער רבי האט עס געזעהן האט ער געזעהן ער האט געצויגן די שטריקל צו שטארק ער הייסט מען זאל אויפזוכן דעם איד מ'האט אים נישט געטראפן סוף איז געווען דער רבי האט געוואלט ער זאל צוריק קומען עסן ענדיגן דעם סדר זאגט ער איך האב געענדיגט ער זאל מיך נישט טשעפענען ער איז נערוועז ער האט זיינע צרות דאנט גיוו איט אוט אן מי ס'קומט נאך

שייכות נאך האב איך שוין פארציילט. איינמאל האט מיך אנגערופן הרב הצדיק ר' מאיר בראנדסדארפער זכר צדיק לברכה, ער זאגט ער האט צו מיר א גרויסע בקשה, ס'איז דא אין סיאטל וואשינגטאן זיצט א אינגערמאן, און דארט איז דא די שפיטאל וואו מען טוישט איבער טאמער, די גרעסטע שפיטאל אין אמעריקע, פאר בלאט טרענספיוזשענס פאר אזאלכע זאכן, איז ער אהינגעפארן אויף סיאטל,

מאיר בראנדסדארפער און האט אנגעהויבן צו וויינען, ער קוקט מיך נישט אן, איך בין דא אליינס, ס'איז אבער דא נישט קיינעם, און איך וויל אז דער רב זאל רעדן מיט מיר, ער זאגט דער רב מאיר וויל מיט מיר רעדן, איך פרעג אים, זאג מיר איך וויל דיך פרעגן עפעס, איך זאל מיר צושעסן פון די תורה אוי נאו יא, וואס א רעכט האסטו מצער צו זיין דיין פרוי, זאגט ער רבי דו פארשטייסט אליין, איך בין דא אין א פרעמדע מדינה, איך ווייס נישט ווער דער רב איז, איך ווייס נישט ווער דער רבי איז, איך קען נישט די גאנצע פרשה, איך ווייס איין זאך אז כ'האב געוואויר געווארן נאכדעם אז די מקווה איז נישט געווען, כשר און כ'האב מיר אויפעסן די יארן, עפעס איך האב מיר נישט קענען מוחל זיין, האט ער געזאגט איך פארשטיי, און ער האט מיך אפגעקאלט אז איך זאל שוין אראפ פארן און איך זאל בודק זיין דארט אין די מקווה. סא דער אינגערמאן רופט מיך אן ער וויל איך זאל קומען בודק זיין די מקווה, זאג איך אים רבי איד דו קענסט מיך נישט רופן, דו ביסט נישט בעל הבית דארטן, דער רב קען מיך נאך איינזעצן חלילה רחמ, ווי קום איך צו גיין אין זיין מקווה, עניוועי דער רב וועט מיך רופן קום איך זייער גערן, שוין דער רב רופט מיך אן. הייבט אן צו מיר אזוי, איר זאלט וויסן, איך בין געווען א אינגערמאן, האב איך דורכגעלערנט גאנץ גמרא, רש"י, תוס' און מסכת מקואות, זאג איך אים, איך וויל אייך עפעס זאגן, דאונט בי ענגרי, באט דו ביסט גרעסער פון רש"י און פון רבינו תם און פון רבי שמעון בן יוחאי, ווייל זיי האבן דאס נישט געלערנט. פרעגט ער, פארוואס האבן זיי דאס נישט געלערנט? זאג איך, ווייל דער אייבערשטער האט עס נאכנישט געגעבן פון סיני, קען זיין ער וועט עס נאכאמאל געבן, אבער דערווייל האט ער עס נאכנישט געגעבן. קוקט ער זייער פאזלט, זאגט ער, א מחוצף, ווי אזוי רעדט איר אויף די רא שונים און אויף די תנאים זאג איך ניין איך רעד אויף אייך ס'איז נישט דא קיין מסכת מקוואות ס'איז נאו סאטש א טינג הייסט ער האט עס אלס אינגערמאן דורך געלערנט יא נאר אונז האמיר עס נאכנישט פונעם אייבערשטן אויב האט ער ער איז משיג תורה מן השמים הו נאוס עניוועי קיצור כ'האב דאך שוין געזען וואס פאר אן עם הארץ ער איז האב איך אנגעזאגט פאר דעם מענטש זאלסט חלילה נישט נוצן די מקווה ווייל דער רב איז אן עם הארץ גמור ער לערנט משניות מקוואות און מסכת מקוואות און אונז האמיר דאס נישט. עניוועי, האט דער רב געפרעגט צו איך וואלט מסכים געווען אראפקומען, זאג איך אים יא, מיט צוויי תנאים, תנאי נאמבער איינס אז ווען איך קום וויל איך דער גאנצער כולל זיי האבן דארט א כולל אין סיאטל, דער גאנצער כולל מוז דארטן זיין, אבער נישט וועט איינער זאגן הרב ראזענבערג האט אזוי געזאגט, דער אנדערער וועט זאגן ער האט פארקערט געזאגט, איך ברויך עס נישט האבן, זאלן יעדער דארט שטיין, איך וועל זאגן קלאר וואס איך וויל, אזוי טו איך איבעראל, איך האב נישט קיין פראבלעם צו רעדן זייער קלאר, עניוועי, דאס איז איין תנאי, און דער צווייטער תנאי איז א טאמער טרעף איך א פראבלעם גיי איך נישט אוועק ביז מען פיקסט נישט, ווייל סתם צו קומען האט נישט קיין זין, שוין האט ער ביידע מסכים געווען, וישא יעקב רגליו, כ'האב גענומען א פליגער, כ'האב מיך אריין געזעצט און איך בין געפארן, און כ'האב געטראפן אז ס'איז א געהעריגע פסול'ע מקווה, ס'איז נאו דאוט אז ס'איז געווען פסול, כ'האב נישט געזאגט וואס די פסול איז געווען אויכעט, חוץ די קליינע פסולים, די גרויסע פסול איז געווען, זיי האבן דארטן א מענער מקווה מיט א פרויען מקווה, וואס ביידע האבן דעם זעלבן אוצר, דעם זעלבן מי גשם, זאגט דאך דער חזון איש מ'זאל דאס קיינמאל נישט צוזאמשטעלן אין איינעם, ווייל ווען וועסט נישט וויסן, ס'וועט אריינרינען פון דא אהער און אהער אהין, וועט עס זיין זוחל. און זיי קלוגער פונעם חזון איש, סתם אז א גאון ווי דער חזון איש האט נישט געקענט אויספיגערן אזא מין פאטענט, האט ער געמיינט ער איז געווען א קלוגער מענטש. זיי האבן גענומען א לאנגן סאפט האוז, האבן עס אריינגעשטעלט אינעם נקב השקה, ווען מ'האט געברויכט צו משיק זיין די מענער מקווה, האט מען עס אראפגעלאזט צו די מענער מקווה, מ'האט אויפגעהויבן די אנדערע זייט ביי די פרויען, ווען ס'האט געדארפט פארקערט, האט מען עס אזוי געטון. במשך די צוואנציג דרייסיג. פערציג יאר איז געווארן דארטן א גרויסע דענט אין די פייפ סא סאיז געווען א געהריגע בית קיבול סהאט געהאלטן מים שהעבירו על גבי כלי וחוצה לו איז פסול סהאט געהאט אלע פסולים סאיז אזוי פסול געווען אז מהאט נישט געקענט טרעפן א צד הכשר דארט איז געווען א פאם דער רב אבער נישט יענער סאיז געווען פערציג יאר צוריק איז למעשה האב איך געזאגט פאר יענעם וואויל ביזטו אז דו האסט עס נישט גענוצט וואלסטו דיר קיינמאל מער נישט מוחל געווען איך האב יעדן געוויזן אז סאיז פסול און יעדער האט געזעהן האבן זיי געפרעגט וואס דארף מען טוהן עס צו מאכן די פשט איז זייער פשוט, מען דארף אפשניידן דעם פייפ און ס'זאל נישט הענגען אין די לופט. איי דער חזון איש זאגט אז מ'זאל נישט משיק זיין צוויי מקוואות, זאל ער ברענגען א גומי, א גומי וואס איז נישט מקבל טומאה, סינטעטיש, און דאס עס אריינשטופן, שוין, דעטס איט. ס'איז נישט דער בעסטער פאטענט, אבער ווייסט דאך יעדער זאך וואס מען גיבט איבער פאר מענטשן זאלן עס טון, עווענטשעלי האט מען דערפון צרות. אבער וואס איז געווען, ער האט געדארפט שוין האבן די מקווה, נאכדעם זאג איך פאר דעם מענטש, דו קענסט נישט נוצן די מקווה, ווייל איך זעה דאך ווער ס'האט עס געמאכט, קיין גרויסע תלמוד תורה איז ער נישט געווען, קיין תלמיד חכם, איך וואלט דיך נישט געלאזט נוצן אזא מקווה, איז וויל איך דיך בעטן א טובה, איך קען אלע מקווה'ס אין אמעריקע, די איסט קאוסט, די וועסט קאוסט, דא אויף די זייט, אויף די וועסט קאוסט, איז נישט דא א מקווה וואס דו וואלסט גענוצט, ס'איז דא אסאך ליובאביטשע מקווה'ס, איך אליינס האב פאר זיך געבויעט אסאך מקווה'ס, נאר ס'איז אלעס מיט א פילטער, און ר' מאיר וואלט דאס נישט צוגעלאזט, עניוועי, האב איך אים געזאגט וואס קען מען יא טון, און וואס מען קען טון איז, כ'האב איין מקוה אין קאליפארניע, דארטן איז דא אין די פיקא גאס, פיקא דאס איז דער טויבער, הרב טויבער, ער האט א מקוה אן א פילטער, און דארפסט פארן אויף קאליפארניע מיט א פליגער, ס'איז צו פארן דריי שעה, דריי אהאלב שעה און פארטיג. זאגט ער צוויי זאכן, קודם ער האט נישט קיין געלט, זאג איך, איך וועל דיר עס געבן, איך האב נישט קיין פראבלעם, די צווייטע זאך איז אז ער קען נישט קיין ענגליש, זאג איך, נישט קיין פראבלעם, כ'וועל דיר צושטעלן נאך איינעם, כ'וועל צושטעלן נאך א מענטש זאל מיט דיר מיטפארן, א פרוי, און שוין, כ'האב צוגעשטעלט א פרוי, וואס איז מיט אים מיטגעפארן. איך האב אויך אפגעקאלט די מקווה אידענע זאלסט וויסן אז איינער קומט פון זייער ווייט אוועק פון סיאטעל וואשינגטאן ביז קאליפארניע איז וואלט איך דיך זייער שטארק געבעטן אז דו זאלסט אפווארטן די פרוי טאמער זי וועט אנקומען אביסל שפעט אפאר מינוט זאל זי נישט האבן קיין עגמת נפש שוין און די זאך האט זיך גוט געארבעט פיין געארבעט ס'איז געווען א מחיה. ס'איז אבער דא נאך אפאר קלייניקייטן וואס מ'דארף וויסן זיי האבן געהאט א קראנק קינד אזוי ווי זיי האבן געהאט א קראנק קינד איז דארטן אין שפיטאל גייט מען

כ'האב געזאגט פאר די מענטש זאלסט וויסן דא גייט זיין אזא התנגדות דיגע פארוואס זאכן און דו ווייסט נישט פארוואס ווייל דער אייבערשטער האט נישט אזעלכע שמחות די עולמות עליונים ותחתונים ווי א איד קען טוהן אזא זאך זיך צוויי חדשים מצער זיין און נאכדעם גיין מסכים זיין צו פארן ביינאכט מיט אלעם ס'איז אנבעליוועבל ווייל דא מ'גייט עס נישט צולאזן און אזוי איז טאקע געשעהן ער איז ארויס געפארן מיטן פליגער און ער האט געשפעטיגט די פרוי האט איהם שוין לאנג נישט אפגעווארט ווייל זי האט געמיינט ס'איז געווען א פאוני קאל, און למעשה די פרוי האט צוגעשפארט דעם מקווה און זיי געזאגט א גוטע נאכט. דער יונגערמאן קומט אן צוויי שעה שפעטער און ער האט א צוגעשפארטע מקווה. קאלט ער מיך אן, וואס טוט מען דא? זאג איך, איך גיי קאלן די מקווה אידענע. איך פרעג איר, זיי איידל? האב איך זיך אפגעשמועסט מיט דיר אז דו וועסט ווארטן אויף אים? ניין? זאגט זי, הער אויס, מיר האבן אפגעשמועסט א שעה, אנדערטהאלב שעה, איז שוין געווען צוויי א האלב שעה נאכדעם, כ'האב געזען מ'קומט נישט, נו וואס זאל איך טון? זאג איך, אלרייט, איר האט זייער גוט געטון. איז. למעשה דארף איך צוריק פארן אויכעט און איך דארף אטענדן דאס קראנקע קינד, האב איך זיך געפסקנט אזוי, איך האב אנגעזאגט די פרוי, די פרוי האט געזאגט זי קען נישט עפענען די מקווה ווייל אויב זי וויל עס עפענען יעצט אינמיטן די נאכט דארף עס געדויערן אפאר שעה ווייל ס'איז דא א קאמפעני וואס זיי וואטשן אויף דעם און אז טאמער מען עפענט אינמיטן די נאכט ווערן זיי זייער סקעפטיקעל גייען זיי אריין קאלן און זיי גייען קומען און ס'גייען קומען פאליס ס'גייט זיין לעבעדיג, האב איך געזאגט ווייסטו וואס ווען קענסטו עפענען אינדערפרי ס'זאל נישט זיין לעבעדיג האט זי געזאגט זעקסע. דו זעקס איז זייער גוט צו גיין אין די מקווה זעקס אינדערפרי ס'נישט קיין שום פראבלעם, ס'מעג גיין בייטאג אויכעט, ס'דאך שוין נישט געווען דער זיבעטע טאג ס'איז שוין לאנג געווען דער אכטע טאג, קען גיין בייטאג און שוין, און למעשה אלעס האט גוט געארבעט, נאר ווען מ'זענען צוריק געקומען אויף סיאטל איז שוין געווען די פאליס דארטן, ווייל זיי האבן עס איבער געלאזט ביי עפעס א משפחה, די פרוי האט געזען אז ער קומט נישט צוריק אזוי ווי ער האט געזאגט ער קומט צוריק נאך נעכטן ביינאכט, האט זי געכאפט אז דאס איז ארץ ישראל'דיגע שקצים, זיי האבן גענומען א קראנק קינד, זיי האבן עס איר אהיים געברענגט, און זי האט עס אנגענומען, זי האט נישט געטארט, און למעשה דאס קינד גייט שטארבן ביי איר, איז זי יעצט געגאנגען, זיי האבן נישט גענומען קיין טשענסעס, נאך ביינאכט האט זי שוין גערופן די פאליס, אים געזוכט, ס'האט זיך אפגעטון, בקיצור, מען גייט שוין זיי איינזעצן, און די פאליס האט שוין אפגעווארט דאס קינד אין שפיטאל, ווייל מען האט געזאגט, זי האט געזאגט, איך האב עס איר געטראגן אין שפיטאל, מען האט גראד געלייגט קייטלעך אויף אים מיט אויף איר, און איך בין דארט געווען, און זיי רופן אים פאר די פאליס. האט זיך געדארפט גיין אין מקווה ביים רעדן טא גוי בארטענירע, פרעגט מיך די פאליס יו די ראביי זאג איך יעס איי עם, זאגט ער איך בין דער ארגענייזער פון די גאנצע מקווה ווייל זיי האבן נישט געוויסט ווי צו גיין און איך זאל עם מסביר זיין וואס דאס איז א מקווה, זאג איך עם איטס נאט א סאמטינג דעט ווי קען טאלק נאו אבאוט איט און שוין, דא בין איך שוין געהאט יענעם חרון ווייל ס'איז שוין געקומען די פאליס מיט די דעטעקטיווס מיט יעדער איז געקומען אבער איך בין דאך א רב מען לאכט פון יעדן איינעם איך בין די ראביי עניוועי, זיי האבן געוואלט פונקטליך פארשטיין זאג איך עם דאס איז דאך די פשט מסביר זיין אן אנדער. וואס יעצט בצד דערפאר? קודם לאז די פרוי זי זאל גיין מיט איר קינד צום דאקטער זאל נישט פארשפעטיגן. סא, ארויסגעלאזט און געגאנגען, און זיי האבן שוין איינגעגעבן אויף ארץ ישראל אז דא איז דא אן ארץ ישראל'דיגער בירגער, יענער איז געקומען פון ארץ ישראל, און זיי האבן געוואלט דאמפן א קראנק קינד ביי איינעם אין שטוב. סא, בקיצור, די שין בית האט מיך אפגעקאלט, און איך האב זיי געזאגט ס'איז שקר, איך האב דערציילט פונקטליך וואס דא איז געווען, און בעיסיקלי בין איך ריספאנסיבל פאר אלעם ווייל איך בין דער ראביי. איך האב געזאגט אז מ'זאל דאס טון ווייל ס'מוז געטון ווערן, מ'קען נישט.

סאמטינג ראנג מיט יור מקווה. קיצור דער רב האט געזאגט ער איז מיר נישט מוחל כ'האב געזאגט כ'בין ניסן ישם אליו בניי מחילה ניין איך האב מיט דיר גארנישט דו ווילסט פיקס איך עס דיר ניין דו ווילסט נישט לאז עס אזוי איך האב נישט קיין פראבלעם כ'לויף קיינעם נישט נאך עניוועי דער סוף איז געווען אז ער האט געזאגט יא איך מוז עס לאזן פיקסן ווייל דער עולם איז אויפגעהערט צו ניצן האט מען אנגעארבעט א חורבן א חורבן האסטו אנגעארבעט ווען דו קענסט נישט קיין מקווה פירט דיר נישט קיין מקווה'ס ס'איז דא אין וואשינגטאן איז דא א מקווה וואס איינער ראביי פרוינדעל האט עס געפירט זעט אויס ער האט אויך נישט געקענט

זיין שווער איז דער איד וואס דער רבי האט אים געזאגט ער וועט חתונה מאכן אלע קינדער, זיין שווער ער איז א גאר א איש מפורסם אין ירושלים, אויסער דעם האט ער א כולל, ער איז א תלמיד חכם, שוין בין איך אריין געקומען און ער איז געזעסן נעבעך שבעה ס'זיצן זייער אסאך מענטשן און ער געבט א לאנטש פאר יעדן און קומט צו מיר צו שלום עליכם ר' נחום, אוי איך בעט נישט קיין געווען א נבל ער האט זיך נישט געקענט צוריק

שוין, יעצט גייען מיר נענטער אריין אין ווינטער, און א ווינטער וואס מען דארף נישט ארבעטן, ווי מען האט געשמועסט, גארנישט ארבעטן, קיין פעלד ארבעט, איז געווען דער איד, האב איך ענק פארציילט, רבי עקיבא יוסף שלעזינגער, האט געלייגט אין חרם, כ'דענק נישט וועלכע פון די ירושלימ'ע רבנים זיי האבן געלייגט אין חרם, אבער ווען ער איז אוועק, איז געקומען דער ירושלימ'ער רב צו זיין לוויה, און ער האט געזאגט, יעצט נעם מיר אראפ דעם חרם, כל מעשיו איז געווען לשם שמים.

מ'לערנט נישט, מ'דאווענט נישט, ער האט געזען אז ס'איז באלאני די גאנצע זאך, מ'לערנט נישט גארנישט, מ'איז סתם, מ'זאגט שיק מיר דעם טשעק, און מ'האט געשיקט טשעקס, און אז ס'איז נישט אנגעקומען פונקטליך האט מען איהם צוזאמגעשאלטן, און נאכדעם האט מען איהם דעם לייד געטון, און מ'זאגט איך האב דאך נעכטן מזכיר געווען ביים כותל, געזאגט ער זאל פייגערן זאל ער, אה דרעק איז די גאנצע זאך געווען, נאכדעם האט מען געמאכט די אלע גרויסע קאמפאניס, און ס'אלץ באלאני, ס'האט גארנישט מיט אמת און מיט צדקה האט עס. קיין שייכות. און א אמת'ער ארעמאן קריגט עס נישט עניוועי. סאו, טוטס וואס עטס ווילטס, מאכטס א לעבן ווייטער, אבער גלויבטס נישט אז ס'איז דא א באשעפער וואס דער באשעפער הייסט מ'זאל דאס טון, ס'איז עפעס חתם סופר האט געגרינדעט דעם ארגענעזעישן מיט יענעם, חתם סופר האט נישט געגרינדעט גארנישט, דער וואס האט געגרינדעט און ער איז געשטארבן דארף זיך עס אויפהערן. סאטמאר רב האט געגרינדעט א מוסד וואס ס'הייסט אז מ'לערנט קדושה וטהרה אז ס'איז דא א באשעפער, דערווייל די קאמאן קאור לערנט אזאלכע זאכן, קומען כסדר רבנים, דער עם למוד האט מיך אויך געקאלט,

ער זאל זיין דער וואס זאל זיי זיין א מעיין, און ער זאגט, זעהסט, ער זאגט אז ס'איז גוט, וואס איז גוט? ער קען זיך נישט א ווארט ענגליש, פארשטייסט? דאס איז וואס מען טוט, און די בהמות לאזן זיך, און דער משוגענער נאך געגאנגען צו דעם אהרן'ען האלטן שיטת רבינו תם, דו בהמה וואס דו ביסט, דו מיינסט ער ברויך דיין שיטת רבינו תם? ער אליין גלייבט נישט דערין, און נאך עקשטיין גלייבט זיכער נישט דערין, כ'ווייס נישט צו ער האלט שיטת רשי שבת, כ'ווייס נישט צו ער האלט בכלל שבת, פארוואס האט ער דיך געברויכט?

לעצטע פאר חדשים פלעג איך אייך זאגן אז ס'איז דא עפעס א אישה זונה וחללה וואס זי איז א סייקאלאדזשיסט און זי מאכט אן צרות מיט שלום בית עד כדי כך אז זי האט זיך גענומען מישן ביי יעדן און כ'האב איר ארויפגעלייגט אויפן האטליין האב איך אפגעקאלט, אכט יונגעלייט וואס זי האט מיר געהארגעט מיין שלום בית איז וויל איך ענק זאגן ווען די ביסט א דזשאדזש טארסטו נישט זיין פארשל און דאס איז וואס די חברה פארשטייען נישט זיי ציען דארטן ווי ס'איז דא געלט.

חתונה געהאט אן אלטער בחור, ס'קען זיין ער איז אן אלמן, און ער האט אן אנדערע ברודער וואס איז א גרויסער עושר, ער געבט אסאך געלט פאר צדקה, יעצט איך האב אים אמאל ארויפגעלייגט אויפן האטליין זייער מיאוס באשמוצט, נו, איך האב אים באשמוצט, איז געקומען נישט מער און נישט ווייניגער פון מאנסי דער גרויסער ראש ישיבה וואס ער טוט פאר פראטעקטינג. עקטן אויף טשילדרען און ער האט מיך אפגעקאלט איי שוד טעיק אים אף היז בראדער גיווס א לאט אוו צדקה זאג איך אים איך בין זייער סורפרייזד יענקי איז דעטס יו אר דעטס סאמבאדי עלס ענד וואט איף היז בראדער גיווס צדקה דעטס וויי די בראדער איז אלאוד טו מאלעסט טשילדרען איטס נעווער גאנא העפן נאט פראם מיי האטליין היז נאט געטינג אף. איך וויל נאר אויפקלערן אז נישט אלע וואקסמאנס זענען פון די זעלבע משפחה. איז דא דא די דיני וואקסמאן איך ווייס נישט פון וועלכע וואקסמאן משפחה זי איז נאר זי איז אזא רשע'נטע.

דארף איך נישט אויסהערן נאר אויפן שפיץ גאפל ראשי פרקים פון די שעה'ן טאמער יענער איז נישט דא איך וויל הערן קען זיין ז'נעמען עס בכלל נישט אפ און דאס איז וואס דא גייט פאר מען הערט אויס די פרוי און טאמער עס איז נאך א רייכע פרוי אזוי ווי עס שטייט אין די גמרא ווען עס איז א אלמנה וואס איז רייך איר מוז מען נישט צוריק געבן ביינאכטס ווייל די חומש שטייט דאך נאר זאל האבן מיט וואס צו שלאפן דאס איז א אומגליק וואס גייט פאר און איינער געגאנגען האט ארויס געגעבן א שיינעם בריף ער האט דאך געטון איין גוטע זאך ער האט עס געשריבן אויף אידיש אויך. און אלע פרויען ליינען עס, און זיי זעען וואסערע א רשעות מען טוט פאר זיי אן די גאנצע צייט אלע יארן, און דאס איז וואס ווי אונז האלט מיר יעצט, אונז גיי מיר אראפ ברענגען די אלע חברה, מען טאר נישט פסק'ענען זה שלא בפני זה, זיי טארן אפילו נישט אויסהערן זה שלא בפני זה, זיי זענען אלע א באנטש אוו נואפים, ס'איז דא א טעיפ, א ווידיאו, איך האב עס געהאט ארויף געלייגט פאר יום טוב, מען האט בצופאל געזוכט א מיידל א גרושה, ס'איז א ווייבל א גרושה, זי איז נאך נישט קיין גרושה, מען האט דעם. גט פאר איר, כ'האב געטראפן איר מאמע, און כ'האב געמיינט מען רעדט מיט די מיידל וואס ווארט אויפן גט, און דער רב זאגט פאר איר, קאם לעט מי קאם אווער טו יו ברינג יו די דיווארס ענד וויל העוו א גוד טיים, וואט א שעים וואטס גאוינג אן. סאו עניוועי, אונז זעמער אויף גרויסע צרות, און אויב אונז נעמען זיך נישט אין די הענט אריין עט נישט טויגן, מ'האט אויף מיר געלייגט א חרם, מ'האט מיך גערופן? ניין.

קיין פרנסה, און משה האט א משוגענעם ברודער משה פרידמאן, און ער האט אים ערלעדיגט עפעס א גט, נאכאמאל געמאכט א גט צו א גט מיז, איך ווייס נישט פונקטליך וואס ער האט אים ערלעדיגט, האט סיגעטער רב געזאגט אה דאס איז א מענטש וואס איך וויל אים ניצן, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, מען זעט א מענטש ער איז א בר הכי צו זיין א שייגעץ זאגט מען יא אים וויל איך ניצן, און דאס האט מען געטון. מען האט גענומען א מענטש און מען האט אים אין דער ערד געלייגט אן א דעם וואס ער זאל דארט זיין, וועגן דעם האב איך יעדעס מאל געזאגט פאר יעדן, די חרם האט נישט קיין תוקף ווי לאנג מען האט מיך נישט גערופן, ס'האטס געמעגט אונטערשרייבן אפילו יצחק יוחנן שווער דער אפגעפליקטע בהמה, ער האט געהאט, ער ווייס א בהמה איז געווען, ער האט געהאט שכל צו נעמען דעם קיוויאשדער רב'ס טאכטער. חוץ דעם האט ער נישט געהאט קיין שכל. איך דארף מיך פאר דעם דערשרעקן? מען האט מיך גערופן, מען האט עס אריינגעשטעלט אין אלע צייטונגען. יצחק לבנה שטערן האט געמיינט איך וועל מיך דערשרעקן. יצחק לבנה שטערן, איך וויל דיר עפעס זאגן. איך האב נישט געלעבט קיינמאל פון סאטמאר. איך האב נישט געוואלט מיט זיי האבן צו טון, און דו קענסט מיך נישט סטראשען. און האב איך געדארפט האב איך אוועק געמופט. דו פארשטייסט וואס איך מיין דיר צו זאגן? איך ברויך ענק נישט. איך פון מיינעטוועגן ווען סאטמאר רב וואלט ווען געווען ביי היטלער נעבעך אומגעקומען וואלט מיר אויך נישט געווען קיין שאד. איך האב נישט פון אים געהאט גארנישט. גארנישט! ער האט געהאט אפאר שקצים וואס האבן זיך געשלאגן פארן, אבער איך פערסענלי האב פון דעם איד נישט געהאט גארנישט. ער האט געשריבן א ויואל משה? וואלט ער נישט געשריבן דעט דאזענט מעיק עניטינג העפען. דאס מאכט מיך נישט האט ענד עקסייטעד ווייל זיינע מענטשן אליינס האבן געלאכט דערפון ס'האט עס קיינער נישט אפגעהיטן. יעדער איז געפארן מאכן ביזנעס מיט ארץ ישראל, מ'האט דארט צוזאמגעלערנט מירון סקווירא מיט אלע קינדער, ס'האט יצחק שטערן געמיינט אז סאטמאר האט ארויסגעוועפט באדערט נאך אבער אויס מיט זיך באמאכן די הויזן, ניין ניין איך באמאך מיך נישט אין די הויזן, כ'בין שוין נישט אין די עלטער. שעפט נאר איך רודף איהם יעצט צוריק, איך זאג ענק ער גייט פליען פון צו זיין א מנהל ווייל איך טענה צו די גאווערמענט אז ער איז א טעראריסט ענד עז לאנג עז דעט סאן אוו א ביטש וועט זיין אין חינוך אלל די טשילדערען וויל בי קאראפטעד האט אמאל גענומען פינף זעקס הונדערט קינדער דא אונטען ווי איך האב געוואוינט און זיי זאלן קומען און שפייען מיר אין פנים איך ווייס איך האב געטון איך בין נישט אהיים געקומען דעמאלטס ביינאכט דעטס איט דאס איז סאטמער סאטמער רב איז געווען א מענטש וואס ער האט זיי געלערענט זאלן זיך שלאגן פאר זייערע רעכטן און ער איז געווען א. א העד העד העד טעראריסט ער אליין ער האט אלעס געפירט און ער האט געוויסט אלעס וויאזוי צו פירן און ווען מ'איז געקומען זאגן רבי מ'האט באקלאפט דעם קלויז מ'האט באקלאפט דעם מויל מ'האט ער האט זיך געפרעגט וואס פרייסטו דיך וואס איז די יחוס וואס וואס וואטס די שמחה מה זי עושה איז במילא האבן זיי געהאט א פאוער אבער ס'קומט איינער זאגט לא מדובשך ולא מעוקצך איך ברויך נישט דיין ויואל משה און נישט דיין אלע מגילה'ס ועל עמק תמורה מיט אזא מענטש קענסטו נישט גיין צום טיש ס'איז געווען א איד ער געהייסן ר' פישעלע געווען די קלויזענבורגער דיין און ווען ער האט געזען סאטמאר אויף איין זייט גאס איז ער אריבער אויף די צווייטע, ער האט אים אפילו נישט געוואלט באגעגענען ווייל ער האט אים געקענט נאך אינדערהיים. ר' פישעל איז געווען א ספינקער חסיד און ער האט געוואוסט וואסערע שקצים זיי זענען. פארשטייסט? דאס איז וואס דא איז געווען. ס'איז געווען א טעראריסט וואס ער האט געפירט א טעראריסטישע אפאראט. פונקט אזוי ווי להבדיל בין טומאה לטהרה ווי טשיינע. און טשיינע גייט אויך אין דער ערד. ער האט געמיינט ער קען זיך טאקע שלאגן מיט יענעם. האט שוין געזען אפאר דאלער. האט שוין געזען אז ער גייט זיין ביז ווילאנג ער לעבט וועט ער זיין דער פרעזידענט פון טשיינע. האט ער געמיינט ער קען טון וואס ער וויל. די וועלט איז נישט זיין בא. היימע. און די זעלביגע איז נישט געווען סאטמאר רב'ס בהמה אויך נישט ווער ס'האט נאך געכאפט ביינעם א מוציא מיט אפאר דאלער האט זיך אינדזשויעט דערמיט אבער די אוטסייד פיפל דידנט איווען עקסעפט הים. בעלזער רב האט אפילו נישט געוואלט הערן וואס ער האט צו זאגן אבער ווען ער איז געפארן אויף די שיף האט ער שוין ארויסגעגעבן אז ס'איז ביהרג ואל יעבור צו גיין צו די בחירות האט ער געזאגט כ'האב שוין נישט מיט אים וואס צו רעדן ער האט שוין אפגעפסקנט טשעבינער רב האט נישט געוואלט מיט אים רעדן קיינער האט נישט געוואלט מיט אים רעדן ווען ער האט זיך צוקריגט דעמאלטס מיט בעלזא האט ער געזאגט פארן תולדות אהרן נאך א מזל אז דו ביסט געקומען מיט דיינע חסידים וואס האסט מיר געגעבן חיזוק ווייל כ'האב געמיינט אז מ'לאזט מיך שוין נישט אריין אין ערגעץ דאווענען, דאס האט אים דאס אויסגעפעלט, ער האט אפגעזאגט זיין דעת תורה געזונטערהייט, עוועריבאדי איז העפי וויט איט, יו דאנט העוו טו אימפלעמענט איט, דו מוזט נישט שוין אים דערהארגענען אז ער האלט נישט ווי דו, און היינט זענען די סאטמארע די גרעסטע נואפים און די גרעסטע מגלה עריות און די גרעסטע חילול השם מאכערס, זיי נעמען דאס מערסטע געגנב'עטע געלטער, און ס'איז אלץ ש. סאו דיס איז עס, יו העוו טו וואטש וואט יו דואינג, ווילסט זיין א קנאי זאלסט דיך ארומקוקן אלעס ארום דיר וויאזוי דו זעסט אויס, האט מען גענומען איציק לייבוש שטערן האט געמיינט האט ער ארויסגעגעבן א גאנץ יאר האט ער געדרוקט אין איד און אין בלאט און עס איז דא עפעס אין מאנסי איז דא עפעס א צייטונג וואס האט א לאקעל אדווערטייזמענט אויך דארט אריינגעשטעלט דעם חרם, סאו ווי האלט עטס יעצט? ווי האלט עטס יעצט? איך ווייס באמת נישט וואס עטס האטס אויפגעטון מיט די אלע שטותים, מען קען נישט טאטשן היינט קיין קינד, איך דאווען דא אין בית מדרש, איז געווען דארטן און ס'איז דא איינער מאסרי וואס מיט א רויטע בארד גייט ער זיי זיי דא דא אזוי ס'איז דא אזעלכע סקאמבעגס וואס זיי קומען און זיי ארבעטן דא אין די מצות וועגן דעם האלט איך אז די הייליגע דברי חיים כבודו במקומו מונח היינט טאר מען נישט עסן נאר מאשין מצות וואס א מענטש האט נישט אנגערירט זיי זיצן די בחורים די שקצים א גאנצע נאכט זיי רייבן זיך אויס און זיי האבן גוי'טעס אויכעט און זיי טוען כל דבר אסור און זיי לעקן זיך אויס זיי טוען

האט דאך געוויסט אז ער זאגט נחום ראזענבערג געט דאך געוויס קומט ער צו מיר צו איי היער דעט יו גיוו פאר עווריבאדי טו סליפ זאג איך אים יו מעיק א מיסטעיק איי דאונט לעט עניבאדי גיוו עניבאדי טו סליפ קיצור זיך אוועק געגאנגען און די קהילה האט אים געגעבן עפעס איין צימער אונז האמער דא צימערן סאיז דא א בעט דארטן נאר סאיז געווען אמאל א רב וואס האט געהאט א בעט דארטן האט מיר געזאגט איינער וואס דאווענט אין די קהילה זאגט ער אין מידל אוו די נייט איי ווענט ביי איי דידנט נאו דעט סאמבאדי איז סליפינג דער ענד איי סאו טו פיפל אין די בעט. אזוי שטייט דארט אין מדרש, מדרש רעכנט אויס יעדע שעה פונקטליך וויאזוי ס'איז געווען די מעשה מיט אדם מיט חוה, איז בשעה שתיים זענען ירדו שניים למיטה, און בשעה שלש איז שוין געווען דריי אין בעט, פארשטייסט וואס דא טוט זיך, ס'איז יענע מעשה, ס'איז אלע צוגעקומען ראביי ראזענבערג ווי רעיז אווער העט פאר יו, יו אר א האנדערט פערסענט רייט, נאובאדי שוד בי העיר, ער האט נישט ווי צו שלאפן האט ער געדארפט אהיים פארן פאר יום טוב, ער האט פארשפעטיגט דעם באס האט ער געדארפט פארן אום יום טוב.

טי געדארפט אוועקגיין ער איז נישט אוועק דאס האב איצט אויסגעצויגן דאס לאלעך אויף מיר אז ער האט איר געוואלט טאטשן ס'וואלט געקאסט עפעס זיבעציג אכציג טויזענט דאלער שטיל צו מאכן דאס נישט טראסטן אין מיידלעך זיי ברויכן נישט קיין זנות זנות האבן זיי גענוג ביי די גוים זיי ווילן דיך אויספאמפן מיט געלט אויך סאו דאס איז וואס אונז דארפן זיך זייער שטארק אויסלערנען אונז זעמיר נישט קיין הפקר יונגען ס'קומט א לאנגער ווינטער און אונז דארף מיר וואטשן אונזער נאמען. וואט ווי דו ענד וואט ווי דאונט דו. עניוועי, למעשה איך האב נישט געלאזט אז ער בלייבן מער אין שול, און ער האט זיך נישט געוואלט אפטשעפענען ווייל ס'איז דאך דא א סוכה און מען געט גוט צו עסן ברוך השם, שוין, קיצור ס'איז דורך, איך האב געזאגט פאר די גבאים אז טאמער וועט ער סוען די שול אז מ'האט אים גערעיפט אין שול, דעי פעי די פרייז, דעטס אלל, איך בין נישט קיין מעמבער, איך האב קיינמאל נישט געוואלט זיין ווייל איך האב דאך געוואוסט אז איין טאג וועט מען עס פארקויפן, אז איך זאל זיין א מעמבער איך מוז מסכים זיין, און איך האלט נאכנישט ביים טשעפען מיטן אייבערשטן, ווי האט דער מונקאטשער רב געזאגט, א איד וויל פארן אויף ארץ ישראל פרעגט ער אים צו וואס זאגט ער שטייט עיני. קיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה, זאג איך שטופ דיך נישט דעם אייבערשטן אין די אויגן, שטופ דיך ווייט פון דעם אייבערשטנ'ס אויגן. די זעלבע דא אויך, יא, איך האב נישט געוואלט זיין אינוואלווד נישט אין קויפן א בילדינג און נישט אין פארקויפן א בית מדרש, איך וויל נישט אויסזען ווי ווינער רב אברומי שטערן דער וואס האט פארקויפט דא די שול, איך האב אלץ ארויפגעלייגט אויפן האטליין דער שייגעץ האט עס פארקויפט און ער האט געזאגט ניין ס'איז נישט אמת, זאג איך אים נו נו וועסט שוין זען, ער האט באקומען סקין קענסער, ער קען האלט נישט אויס די יסורים, און נאכדעם האט ער נאך זאכן אויך, די טאכטער האט זיך אים גע'גט, וואס דער אייבערשטער איז דיין טוי? אונז אויסגעלערנט אז מען קען טון מיטן אייבערשטן וואס מען וויל, מען קען נישט, מען קען נאר טון וויפיל דער אייבערשטער האט געדולד, און נאכדעם פלאצט עס און ס'איז אויף צרות. יעצט ס'איז דא אזאלכע וואס ווערן ברוגז, איך רעד אויפן דברי יואל, איך רעד נישט אויפן דברי יואל, איך רעד אויף די סקאמבעגס ארום אים, זיי האבן אריינגעשטעלט אזאלכע ביליגע שמוציגע סקאמבעגס, און קודם ווילן זיי איינטיילן וואס דער רבי האט יא געוואלט וואס ער האט נישט געוואלט, זאג איך זיי אייביג, און אז ער האט נישט געוואלט, וואס איז דאס אונז מחייב? דער רבי פלעגט זאגן לעולם ועד. פלעגט נישט זאגן ועד? איך געדענק ער פלעגט זאגן לעולם ועד, פארוואס זאגט נישט יעדער לעולם ועד? ווייל ער איז אזוי געווען און אונז זעמער אנדערש, און דאס איז וואס איך וויל ענק מסביר זיין. האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת.